וואס א איד זעט אדער הערט, איז זיך ווי איר האט ערשטער געזאגט, הנה השם ניצב עליו, אז דערביי שטייט דער אייבישטער, און ער וועט בוחן כליות ולב אם עובדו כראוי, און דער אייבישטער קוקט זיך צו צו יעדער פון אייך, און צו יעדערן פון אונז, צו מען דינט דעם אייבישטן ווי מען דארף אים דינען. אין און איינגעשלאסן אויכעט מקיים זיין די אנווייזונג אויף אפלערנען זיך פון יעדע זאך וואס ער רעדט, וואס ער הערט אדער זעט, נאך א צוגאב, אנווייזונג וויאזוי צו דינען דעם אייבערשטן, זיין דער ריכטיגער מיטגליד אין צבאות השם און זיין דער ריכטיגער אידישער קינד. וואס ער איז ממלא, וואס ער פירט אויס דעם אייבערשטנס שליחות אז מען זאל אומעטום דערקענען אז בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ ומלא כל הארץ כבדו, אזוי אויכעט פון די ספעציעלע צופאל, וואס דאס איז ניט קיין צופאל נאר ווי געזאגט אן אנווייזונג. אז דער צוזאמענקומען זיך נאך דעם ענדע פון דעם זומערדיגער אפרו, איז היינטיגן יאר קומט דאס פאר אין חודש אלול, און אין חודש אלול גופא אין ראש חודש אלול, און ווען מען לייענט אין דער תורה שופטים, און אין שופטים גופא, דער טייל לויט די אנווייזונג פון דעם אלטן רבי'ן פון. שלישי, פון רביעי ביז חמישי, וואס אין דעם אלעם איז דא א ספעציעלע אנווייזונג פאר יעדער איד און ספעציעל פאר אידישע קינדער, צום אלעם ערשטן ווי ס'איז פארבונדן מיט חודש אלול, וואס מען האט, ווי מען האט דערמאנט פריער און מען האט עס אויכעט געטון, איז יעדע טאג בלאזט מען דעמאלט שופר. וואס א שופר זעט מען זיך ווי ס'פירט זיך אין יעדער צבא, אין יעדער ארמעי איז דא א ביגל וואס מען הייבט אן דעם טאג דורך דערויף וואס מען בלאזט, כדי אויפצואוועקן די וואס געהערן צו דער ארמעי, משנתם הקיצו ישנים מתרדמתם. אַז זיי זאָלן אויפֿגעכאַפּט ווערן פֿון שלאָף און דערמאָנען זיך און דורכפֿירן זיך דעם גאַנצן טעג, דעם גאַנצן טאָג, ווי מע דאַרף זיך פֿירן, זײַענדיק אין דעם אייבערשטנס אַרמעי, וואָס, ווי געזאָגט פֿריִער, דאָס איז די זאַך פֿון יעדער ייִד, אָנהייבנדיק גלײַך ווי ער ווערט געבאָרן, נאָך פֿון גאָר קליין אָן. די צווייטע זאך פון א שופר איז אז בשעת מען קרוינט א מלך קרוינט מען אים צוזאמען מיט תרועות מיט בחצוצרות וקול שופר, ווי רב סעדי' גאון זאגט אויפן טעם פון תקיעת שופר, דערמאנט דאס אויכעט יעדערן פון אונז און יעדערן פון אייך, א חודש אלול. איז הייבט זיך אן די צוגרייטונג, די ספעציעלע צוגרייטונג, ובפרט אז מ'האט נאך אנגעקליבן פרישע כוחות, גרייטן זיך צו ראש חודש תשרי, וואס דעמאלט איז תמליכוני עליכם, מאכט מען דעם אייבערשטן נאכאמאל, פראקלאמירט מען אים אז ער איז דער מלך פון כל העולם כולו, ווארום ער האט אים באשאפן, ווי דערמאנט פריער, את השמים ואת הארץ, און וואו דאס איז אויכעט פארבונדן דורך דערויף וואס א איד פירט זיך אויף א גאנץ יאר, און ספעציעל אין חודש אלול. לויט שופטים ושוטרים תעשה לך, אז ער געדענקט אז ער ווערט אז דער אייגענער דזשאדזש און זיין אייגענער שופט אויף יעדע זאך וואס ער טוט, צו פירט ער זיך אויף ווי תורה האט אים אנגעוויזן, משפט איז זיך דעת תורה, און האט אויף דערויף אויכעט שוטרים, ער שטייט און וואטשט זיך אליין. כדי טאמער פארגעסט ער אמאל וואס זיין בעטער דזשאדזשמענט האט אים אנגעוויזן, איז גלייך דערמאנט אים דער שוטר, דאס וואס ער האט אין זיך, די קאנטראל קראפט אויף זיך, ער זאל גלייך זיין ספיציעל אפגעהיט און מקיים זיין די אלע מצוות עשה. און אפהיטן זיך פון אלע מצוות לא תעשה'ס, און ווי דערמאנט מערערע מאל אז ווען ס'הייבט זיך אן גלייך דער טאג זאגט ער מודה אני לפניך מלך, וואס בשעת מען בלאזט שופר איז דאס דערמאנט עס נאך מערער אויפן ענין פון מלך, און דערנאך וואשט ער זיך די הענט א י עשה

פון היינטיגן טאג, וואס דאס ענדיגט זיך מיט תמים תהיה עם השם אלקיך, אז ער איז גאנץ, אז ער אינגאנצן איז מיט'ן אייבערשטן צוזאמען, אז ניט נאר בשעת ער דאווענט אדער ער לערנט תורה אדער ער גיט צדקה, אטא דעמאלט איז ער צוזאמען מיט'ן אייבערשטן, נאר ווי א ריכטיגער מיטגליד פון צבא השם איז אפילו אין די צייטן וואס צווישן זיי ווען ער עסט אדער טרינקט אדער ענליכעס איז אט דעמאלט אויכעט געדענקט ער ווי די געזאגט פריער אז השם ניצב עליו ובוחן צו עובדו כראוי אפילו אין זיין עסן און טרינקען און שפאצירן און שפילן זיך טוט ער דאס אלץ אין א כשר'ן אופן און אין א ריכטיגן אופן, ביז וואנעט אז ער אינגאנצן איז ער תמים, זיין גאנצע פֿיר און צוואַנציק שעה פון מעת לעת זענען אלע עם השם אלוקיך, מיט'ן אייבערשטן מיט אידישקייט צוזאמען, און אויכעט אזוי אויך זיינע אלע איברים. ניט נאָר די קאָפּ און די האַרץ, נאָר אויכעט די פֿיס, וואָס פֿירן אים און ער גייט מיט זיי, און די האַנט, מיט וועלכע ער טוט עפּעס, איז דאָס אַלץ תמים עם השם אלוקיך, און ער טוט די אַלע זאַכן מיט אמתער שׂימחה, וואָס דאָס ברענגט אים אויכעט, אַז ער איז אינגאַנצן תמים. אז ער איז אינגאנצן געזונט מיט אלע זיינע איברים, און אז אלע רגעים פון זיין טאג זענען גאנצע און דורכגענומען מיט אידישקייט, און אלע זיין משפחה און די אלע אויף וועלכע ער האט א ווירקונג, און וועלכע קוקן זיך צו צו אים, אנהייבנדיג פון זיינע מורים ומדריכים און די מורות ומדריכות, האט ער אויף זיי איינגעווירקט דורך זיין לעבעדיגן ביישפיל אז זיי ווערן אלע צוזאמען עם השם אלוקיך, און פון דעם טאג ווען מען האט זיך צוזאמען געקליבן, וואס ווערט אנגערופן ראש חודש אלול, בדוגמא ווי א קאפ וואס דער באשלוס וואס מען טוט, וואס מען מאכט אין דער קאפ אזוי פירט זיך דערנאך דער גאנצער גוף, אזוי אויך איז די גוטע החלטות וואס איר מאכט איצט ראש חודש אלול, וועט דאס ווירקן אזוי אויף די אלע טעג פון חודש אלול, און דעמאלט וועט מען אפשליסן מיט ערב ראש השנה און גלייך אריינטאנצן אין תמליכוני עליכם פון ראש השנה. דורך טאן אין די אלע זאכן ווי דערמאנט פריער, מיט באנייטע כוחות און פרישע כוחות און לעבעדיגע כוחות וואס מען האט נאך מער צוגעגעבן אין זיי דורך דעם אפרוען פון דעם זומער, וואס דאס גיבט צו נאך מער חיות און מער אין די אלע זאכן דערמאנט פריער. ווייל דעמאלט האט מען א לעבעדיגן יאר און א געזונטן יאר און א פרייליכן יאר און א גוטן יאר, א יאר פון גאולת משיח צדקינו.